וואס איז גן עדן? גאט די עקוויוועלענט אוו די גארדען אוו אידן, אבער ווען מען זאגט אויף אידיש אוי ס'איז שטיל א גן עדן, אדער אדער אדער די פארסט אהין די מיינסט עס האבן א גן עדן עס האט זיך גוט אן ארבעטן, וואס איז אין דעם זין א גן עדן? א גוט ג א שיין ארט א גוט ארט אמאל איז עס אין הימל אמאל איז עס אויף דער וועלט אמאל איז עס אויף יענער וועלט יא אין אין דעם ברייטערן זין איז עס אויף יענער וועלט. יא ס'איז אן עסן א גן עדן ס'איז אזוי געש ס'קען זיין גוט בעסער ווי איצט.